וואס איז פערצן יאר אלט און דער בחור פון איין און צוואנציג האט געשריגן פאר די שומרים יא איך דארף טאקע נעמען א דזשאב ס'טויג טאקע נישט קיצור זיי האבן אים געלאזט אוועק גיין כדרכם בקודש ס'איז א מוראדיגע פראבלעם ווייל אונז האמיר פאלשע מענטשן וואס זיי היטן אונזער שטאט דער בחור האט זיך אזוי פארענטפערט און דער אנדערע האט געשריגן זיי האבן גענומען פיקטשערס די שומרים האט פיקטשערס פון אים זיי האבן פיקטשערס פון דעם בחור זיי האבן פיקטשערס פון דעם מענטש. דער יונגער בחור פון דעם וואס מען האט אביוזט, יעצט פרעגט דארט איינער הויעך וואס טוט א מקווה צוויי דרייסיג צו זיין אפען, ענטפערט א צווייטער דער רבי האט נאך נישט געפילט וואס דאס הייסט א לאוסוט, סטראזשניצער רבי האט נישט געפילט, זאגט א דריטער ביסט משוגע זיין ברודער קליוולאנדער איז אויך אפען צוויי דרייסיג נאכמיטאג, מען גייט דארט מען לייגט אריין געלט און מען קען אריינגיין, פיין איך קען נאר זיין עומד על המשמר. ווארנונג נאכאמאל ס'וועט אנהייבן צו קומען לאוסוטס אז די שומרים באהאלטן און ס'גייט זיך טוישן יעצט די גאנצע זאך. ס'איז דא א רעיפ אין בארא פארק וואס די שומרים האבן באהאלטן, ס'איז געווען בערך א וואך צוריק, אנדערטהאלבן וואכן צוריק, די די עי'ס אפיס קאלט יעצט ארום די אלע פון די שומרים און זיי פרעגן זיי אויס, און יעדער זאגט איך ווייס פון גארנישט, זאגט מיר די עי די עי וואטש נאר צו ווען אונז האמיר דערגיין ווער דאס איז ווייל אוהם אסאך מענטשן פון די שומרים האבן געוויסט ווער דאס איז, איך האלט ענק אין איין זאגן עטס האטס קיין שום רעכט נישט צו מאכן אין די שטאט אז דעם וויל איך יא איינזעצן דעם וויל איך נישט איינזעצן, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. און איך בעט נאכאמאל די אלע רבנים יו גאנא סאפער לאוסוטס, דער סטראזשניצער ווייסט נאכנישט, ער לעבט נאך אויף די לבנה. עניוועי, די צווייטע זאך וויל איך ענק זאגן, ס'איז געווען היינט ווען מנחם מענדל דייטש חתן דנן איז געקומען דארטן, און ער איז געקומען מיטן טלית און תפילין, און מ'האט אים געקייטלט און מ'האט אים אוועקגעפירט אויף זעקס חדשים, אין דזשעיל, איך ווייס נישט אין וועלכן, און מ'האט אים געפרעגט צו ער וויל געבן א סטעיטמענט, ער האט נישט געוואלט, נארמאל, ער האט גוט געטון, ער האט נישט געוואלט געבן, נאכדעם האט מען זיך ארומגעקריגט ווייל די דזשאדזש האט געוואלט ער זאל זיין די העכסטע, הייעסט רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, ס'איז דא לעוועל וואן, לעוועל טו, לעוועל טרי, כ'מיין אז לעוועל וואן דארף די גאווערמענט אפילו נישט אריינגעבן, נאר אז איינער געבט אריין דעמאלטס איז ער אריינגעגעבן, אדער לעוועל טרי, דאס איך ווייס נישט, בקיצור האט די דזשאדזש געזאגט פיין, דאס וועט מען מאכן אקטאבער דעם פֿיר און צוואַנציקסטן, אבער דערווייל קייטלט'ס אים און טראגט. 'ס אים אוועק און מ'האט אים אוועק געטראגן. ס'איז דא אפאר פראבלעמען דא אין די גאנצע פרשה, נאמבער וואן, מ'דארף גיין נאך געלט אין בעלזער בית מדרש מ'זאל אים קויפן באקסעס מיט פעמפערס, ווייל ער כאפט דאך אן די קינדער מיט פעמפערס, די זרע וואס ער איז מוציא ביד פאר די קינדער האט ער אריינגעלייגט אין פעמפערס, יעצט דארף מען זעהן וואס ער טוט מיט זיין און וואס די גוים וועלן מיט אים דארט טוהן. ס'א ביטע רחמנות אז א איד גייט אין דזשעיל, ס'קאסט א געוויין, אבער ס'איז ביטערער אז מ'נעמט א איד מ'שפארט אים איין לעבעדיגערהייט ער זאל וואקן ווי א ליווינג זאמבי, ער וועט זיין א אמת'ער בעלזער יושב, פון די בעלזער יושבים, און דאס גייט אנהייבן צו זיין א לערנגעלט, נאכדעם וועט ער דארפן ווען ער וועט ארויסקומען איז נאכנישט אזוי גרינג, ער וועט זיין צען יאהר. וועט ער זיין מיט אן עין פקוחה, מ'וועט אויף אים וואטשען, ער וועט מוזן רעדזשיסטערן, ער וועט מוזן גיין פאר העלפ, ס'איז גארנישט אזוי גרינג. ווען מ'האט איהם איינגעזעצט, איך זאג אייך דעם אמת, איך האב ממש אנגעהויבן צו וויינען, אזא שיינער יונג, א הויכער בוי, ער האט געקענט ווען מאכן א סוקסעספול לייף, ער האט געקענט ווען מאכן א ווייב העפי און קינדער העפי, ער איז געווען שנה ראשונה, ער האט געהאט עווריטינג גאוינג פאר הים. וואס האט אים אויסגעפעלט צו גיין כאפן דריי קינדער, ער האט געכאפט דריי, דאס וואס נאר דא צוויי איז ווייל דער באבובער רב בן ציון באבובער, ער באהאלט אויכעט אלע סעקשועל אביוז, ס'איז געווען זיינס אן אייניקל, דאס וואס ער האט בשותפות א אייניקל מיט בעריש מייזעלס, וואס ער איז בר מצוה געווארן בערך א האלב יאר צוריק, ער איז אויך געווען א וויקטעם, נאר ער איז דאך א רבי, האט מורא די חסידים וועלן אים איבערלאזן, זאגט ער א כפרה אויף מיין אייניקל, אזוי ווי דער סקווערער, סקווערער האט אויך אזוי געטון, סקווערער האט געהאט א רעיפ ביי אים אין שטוב, איינע פון זיינע טעכטער זענען געווען גערעיפט פון א קרוב משפחה. האט מען דאך נישט געקענט גיין צו א דאקטער, מ'וועט גיין צו א דאקטער וועט דאך אלעס ארויסקומען, האט ער געברענגט א קלוגן איד לעזער פישער פון ארץ ישראל, ווער ס'געדענקט ס'געווען דא א איד און ער האט געהייסן העשי פישער, ער איז געווען דא אין ווין, ער האט א ברודער זייער א קלוגן מענטש אין ארץ ישראל, לעזער פישער הייסט ער, ער איז ער, ער געבט עצות פאר אדוואקאטן און ביזנעס דיעלס מיט אלעם, אים האט מען געברענגט. און ער האט דערציילט פארן יונגערמאן דער וואס האט חתונה געהאט מיט סקווערער רבי'ס טאכטער האט ער פארציילט וויסן דיין פרוי איז א בעולת בעל דאס מוז זיין אסאך חורבן און זיי האבן גערעדט און גערעדט ביז ער האט געדויערט אפאר חדשים ער האט באקומען גרויס געלט און ער איז צוריק געפארן ביי די רבי'ס איז בכלל דאך נישט קיין פראבלעם ווען מ'רעיפט ווייל זיי זיי עסן דאך און זיי שלאפן זיי האבן נישט וואס צו טון א גאנצן טאג און דאן טאמער ברויכט מען כאפט מען זיי פון דעם רבי'נס חסידים אזוי ווי דער יוסף מאיר טווערסקי האט גענומען ר' מאטעלע'ס תלמידים וואס מ'האט געשיקט זאלן לערנען אין גבעת האט ער זיי אויסגעלערנט הלכות סעקס, זיי אויסגעלערנט וויאזוי מ'מאכט משכב זכר, זיי ווייסן פונקטליך וואס טייטש ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און זיי ווייסן וואס דאס הייסט דרך אברים, זיי ווייסן אלע זאכן, ער האט זיי אויסגעלערנט בפועל ממש. זיי האבן נישט קיין פראבלעם, ווייל ווען זיי כאפט עס אן, האבן זיי וואו צו גיין, און זיי דערשטיקן יעדן, עניוועי, איז, ס'האט מיר ממש האט מיר וויי געטון מיין הארץ, נאר וואס. קוק אן די אנדערע קינדער וועם ער האט נעבעך אומגליקליך געמאכט וועט דיר אויך וויי טון ביים הארץ. שוין, האט מען אים געגעבן זעקס חדשים, און זעקס חדשים איז זיין פולע זעקס חדשים, אויף פסח וועט ער שוין קענען קומען חזיר'ן נאך אפאר קינדער אין בעלז, און איך האב הנאה, מי יתן והוא ער זאל אפ'הרג'ענען נאך צוואנציג קינדער אין בעלז, אז דער בעלזער רב קען זיצן אין ירושלים, און ער קען צולאזן אז מען זאל זיך דא דרייען, איז ער נישט מער ווערט. נאכדעם איז דא די רייז ראז ריז אין אנטווערפן. האט אפגע'חזיר'ט הער איך א אינגל יעצט אין לאנדאן און די פאליס זוכט אים, ער האט שוין געש. ער איז אנטלאפן אויף אנטווערפן און ער איז געווען סוכות דארטן. פון א איין בית מדרש האט מען אים געהייסן ער זאל ארויסגיין, פון א צווייטן האט מען אים געלאזט, מ'מוז דאך לאזן אן אפענע טיר, ילך לבעלז והותר הנדר, דער הייליגער כבוד כבוד קדושת. איי דער קדוש ונורא! רבי ישכר דוב בעלזער האט איינגעפירט אז אין בעלז זאלן זיצן די חזירים, דער שווארצער לייבוש האט געהאט דארט פלאץ, און ווער ווייסט ווער נאך, און היינט האט פלאץ יענקל פירער מיט זיינע אנדערע ברידער. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג יעצט. איז למעשה איז דער רייז רויז ריזיג געווען אין אנטווערפן, ס'איז דא א פיקטשער כ'האב ארויפגעלייגט אויפן בלאג. און ער, איך הער ער האט געשיקט אן אדוואקאט פון אנטווערפן אדער פון לאנדאן, ווייל מען דארף עפעס אויסגלייכן, ווייל מען וויל אים דארט איינזעצן. ס'איז געווארן לעבעדיג אין שטאט, נאך גארנישט, אז אז בעלז, עטץ בעלזער חסידים קענטס נישט אריינגיין צום רב און זאגן רבי עד כאן, זענט עטץ אלע א באנטש אוו פערד, ווייל ס'איז ענקערע קינדער, ענקערע אייניקלעך, אויב היינט ביי רבי ישכר דוב השני מעג מען אויך טוהן זנות, און וואס עט זיין ביי אהרן מרדכי השלישי? נו עסטו קענען קומען מיט מיט אפיציעל גיין אן הויזן. יעצט וויל איך זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. איך האב ענק געזאגט פאר יום טוב אז ס'איז נישט דא קיין צייט צו רעדן אבער כ'וויל רעדן. כ'האב געטראפן א סקווערער א אפגעפארענעם בחור. כ'האב געפרעגט וויאזוי איז דאס מעגליך אז דער סקווערער רבי איז א יחיד ער קען פירן אזא מעטראפאליס מיט אזויפיל מענטשן. און קיינער זאל נישט זאגן גארנישט, אין כלל ישראל איז דא א סורטען פראצענט חזירים, ס'דא גערעיפטע, ס'דא מאלעסטעטע, ס'דא וואס האבן געברענגט ממזרים אויף די וועלט, ס'דא וואס האבן געברענגט בן א גוי בן א נידה, איז לאמיר זאגן, איך ווייס וויפיל פראצענט דאס איז, לאמיר זאגן פאר ארגומענט סעיק איין פראצענט, לאמיר זאגן פאר ארג. איך וויל דאך נישט מאכן שמוציג כלל ישראל. אויב אין כלל ישראל איז איין פראצענט איז אין סקווער אליין איז דא פינף פראצענט. די רעישיאו איז וואן טו פייוו. די זנות איז דארט אזוי געוואלטיג געווען, מען האט געמעגט טון וואס מען האט געוואלט אז ס'איז א שאנדע צו רופן סקווער א א אידיש ישוב. כ'וויל ענק עפעס זאגן, צייט פון אר"י הקדוש האט זייער צוברייטערט דעם ענין פון אזא מין זאך וואס דאס הייסט גילגול, ווייל מען האט זיך דאך געפרעגט, יעדער האט זיך געפרעגט קשיות. א קינד ווערט געבוירן, דערשטיקט זיך נאך צוויי טאג און ער איז געשטארבן. נו איך מיין, מה לי לצרה הזאת, וואס האט דער אייבערשטער געוואלט פון דעם קינד? דאס קינד האט דאך זיכער נישט געזינדיגט, קען דאך נישט זאגן כי בחטאו מת. איז אין זוהר הקדוש ווערט שוין געברענגט די דא רזא דגלגולייא, דאס ווערט שוין געברענגט אין פרשת ואלה המשפטים, דער הייליגער ארי הקדוש האט עס זייער צו צעברייטערט, ער רעדט זייער אסאך פון דעם, ער האט געזאגט וועלכע תנא איז פון דעם א גלגול ווער פון יענעם, ס'שטימט לויט דעם טויזענטער און טויזענטער און טויזענטער זאכן. כ'האב שוין געזאגט די וואך. איך בין געווען אויף א פלאץ, כ'האב דאך נישט געהאט וואו צו דאווענען, כ'בין געפארן אאוט אוו טאון, האב איך זיי געזאגט, איך וויל ענק זאגן א סוד וואס עס ווערט געברענגט אין די קבלה ספרים, ר' שמעון בן יוחאי איז געווען א גלגול פון שמעון בן יעקב, וועגן דעם וואס שטייט ביי יוסף הצדיק, מען האט אים אריין געווארפן הבורה אין גרוב, ווער איז דאס געווען, שמעון ולוי ביחד, איז שמעון האט אים אריין געווארפן אין גרוב, וואס האט ר' שמעון בן יוחאי געמוזט זיין? אין א בור, ער איז געזעסן אינעם גריב, ער איז געזעסן צוגעדעקט אין א גריב, און אזוי האט ער געלערנט תורה. וויפיל יאר איז יוסף געווען אין דעם בור? צוועלף יאר. צען יאר ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם איז צוועלף יאר. וויפיל יאר איז רבי שמעון געווען אין די מערה? צוועלף יאר, ער האט מתקן געווען דעם חטא. יעצט לוי ווערט געברענגט אז יעקב אבינו האט געשאלטן ארור אפם כי עז שמעון ולוי אחים ארור אפם כי עז יעצט אין פרשת וזאת הברכה וואו משה רבינו בענטשט די אידן איז לוי'ן האט ער צוריק אריין גענומען ער האט אים געבענטשט שטייט אין די ספרים ווייל ער האט מתקן געווען דעם חטא אלע חטאים פון יוסף מיט דעם וואס ער איז ארויס געקומען דעמאלטס ווען משה רבינו האט אויס גערופן מי לה' אלי שמעונ'ען האט משה רבינו טאטאל טאטאל איגנארט, ער ווערט נישט דערמאנט אין חומש, אין וזאת הברכה. רש"י זאגט ער האט געכאפט א חלק מיט יהודה, שטייט אין די קבלה ספרים אז ער האט אזא ער האט זיך אזוי מתקן געווען נאכדעם ווען ער איז געווארן דער רבי שמעון בר יוחאי אז ער איז געווארן א שטיק אלוקות ממש יהודה דאך די יוד קיי וו קיי יעצט הייבט מען שוין אן צו פארשטיין זאכן, זאכן ווערן אזוי קלאר און לעכטיג אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. אנדערע קבלה ספרים זאגן אז ער איז געווען די נשמה פון אחיה השילוני וואס ער האט אונטערגעשריבן, און דורכדעם האט מען ירבעם מכשיל געווען אזויפיל טויזענטער אידן פון כלל ישראל, האט ער געמוזט זיצן און תשובה טון פאר די אלע מענטשן וואס מ'האט מכשיל געווען, ס'איז דא זייער אסאך עקספלענעישאנס און אלעס איז אמת, אבער אן דעם סוד הגלגול. עס איז מיר געווען אסאך מאל אזוי ווי פארלוירן. איך וויל ענק זאגן רבותי, ווער ס'גלייבט נישט אין סוד הגלגול, איכ'ל ענק ווייזן בהקיץ בפועל ממש א גלגול. ס'איז געווען א רשע וואס ער האט געהייסן דער צאר פון רוסלאנד. ער איז געווען א גוי און האט אנגעטון אסאך צרות אויף פאר אידן. האט מען אים אראפגעלאזט נאכאמאל א גלגול און ער וואוינט אין ניו סקווער. ער איז דער צאר. פון ניו סקווער הייסט דוד טווערסקי ימח שמו וזכרו, דער רשע, ער איז א גלגול פונעם צאר, און אזוי ווי דער צאר האט אנגעטון צרות פאר אידן טוט ער אויך אן צרות פאר אידן, ווער ס'גלייבט נישט אין סוד הגלגול קען קוקן אויף דוד'ל סקווערער, דאס איז א געהעריגער אויסגעגאסענער גלגול פונעם צאר, פון רוסלאנד. עניוועי, האב איך איהם געפרעגט וויאזוי קען זיין אז דער מענטש קען אזויפיל מענטשן מאניפולירן, האט ער מיר געזאגט, הער מיך אויס נחום, היינט אז איך בין עס דורך, כ'בין שוין געווארן א פרייער, איך גלייב שוין אין גארנישט, הערשי ברייער מיט נאך צען מלמדים האבן מיך דארטן מאלעסטעט, און איכ'ל דיר דערציילן וויאזוי ער ארבעט. ער שיקט פאר העלפ צו געוויסע סייקייטריסט און סייקאלעדזשיסט, איך וויל נישט זאגן די נעמען ווייל יענער קען מיך מאכן א לאוסוט. און זיי זענען שוין אויסגעלערנט פון סקווערע רעבן וואס זאל מסביר זיין, דו האסט א טעות, די גאנצע פראבלעם איז אז דו ווייסט נישט די רבי איז הייליג, די רבי איז קודשא בריך הוא אליינס, די רבי איז דער מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עפרא לפומא, די רבי זאגט דעם רבונו של עולם יעדן אינדערפרי וויאזוי ער זאל פירן די וועלט, ימח שמו די מינוס סקווירא, שטעל דיר פאר ס'האט זיך אויסגעלאזט פונעם הייליגן דרך הבעל שם, א שאנדע, שטאטס זאל זיך אויסלאזן עבודת השם האט זיך אויסגעלאזט כפירה בהשם. נאכדעם הייבט ער אן מסביר צו זיין, דאס וואס מ'האט דיך געטאטשט, דאס איז געזונט פאר דיר, דאס איז דיך אויפצולעבן, צו ווייזן און דיר מסביר זיין וויאזוי מ'אנטוויקלט זיך, און נאכדעם דאס וואס דו האסט קשיות אויפ'ן רעבן, דאס קומט מכח דעם ווייל דיין מאמע איז נישט געווען ערליך און דיין מאמע האט נישט אפגעהיטן זאכן, זיי פארקויפן אזויפיל לגיונות, איר הערט, אבער אלעס בלייבט די שפיץ אז די רבי איז כביכול קודשא בריך הוא אליין, עפרא לפומא ימח שמו. כפנים. ס'נישט וויכטיג, ער האט א סיסטעם וויאזוי ער טוט ברעינוואשן דעם עולם, ס'דזשאסט העפענס הי העז א סיסטעם אוו האו טו דא איט, און נאכדעם האט ער דארט חברה וואס גייען ארום און מסביר זיין ווי הייליג די רבי איז און גרויס די רבי איז, און זיי האבן אליין געזען ווי די רבי האט געזאגט אז די רבונו של עולם פרעגט אים וואס צו טון און זיי קענען דיר פארקויפן מעשות, כ'האב געליינט יעצט פון אים מעשות אז ער איז ארויס געפארן, עפעס איינמאל האט ער געזעגנט א גאנצע נאכט, נאמאל איז ער ארויס געפארן דארטן אויף זיין, ווי ער האט דארטן דעם, דאס וואסער, לעבן דעם וואסער האט ער אזא הייזקעלע, און ער האט דארט געפאסט א גאנצן טאג, איך ווייס בבירור אז ער האט נישט געפאסט, ווייל ס'איז נישט געווען א תענית, ס'איז געווען עפעס כ"ו סיון צי ווען ער פאסט, איך ווייס בבירור אז איינער האט מיר געזאגט ער האט אים, ער האט אים אריין געברענגט דארט עסן. ס'א באנטש ליגנערס זיי קענען דיר פארקויפן ליגנס און לגיונות וואס מ'דארף זיי נאר הערן נישט דענקען איז בממילא טוען זיי דיך ברעינוואשן איז די צען פראצענט וואס זיי גלייבן נישט די פאלן ארויס די איבריגע האלטן אז דאס איז גאט אליינס. איך דענק אונזער הייליגער רבי האט אמאל געזאגט סאטמאר רב. זאגט אזוי אז זיין ברודער איז געווען רב אין אין סיגוט, ער האט געזאגט דארט איז געווען א האלבע שטאט סיגוטער חסידים און א האלבע שטאט וויזשניצער חסידים, זאגט ער די וויזשניצער ווען דער רבי וואלט אריין געקומען מיט א זעג און ער וואלט געשחטן א חזיר ביין רוקן אפילו נישט ביין האלז און ער וואלט געגעסן דערפון וואלט יעדער מיטגעגעסן זאגן אזוי דער זעג איז געווען די מאכלת פון אברהם אבינו'ן דער חזיר איז געווען דער איל של יצחק וואס דער אייבישטער האט באשאפן ששת ימי בראשית און יעדער קען עסן. זאגט ער, אזוי האט סאטמאר רב געזאגט די דברי יואל, אבער ביי מיין ברודער וואלט אנדערש געווען, ווען ער טוט אזא זאך ווארפט מען אים ארויס פון די שטאט, דו שייגעץ, דו רשע, גיי ארויס פון דא! דאס איז וואס איז געווארן פון חסידות. עניוועי, דער מענטש קאנטראלירט די מיינדס אוו די פיפל אז ער איז דער גרעסטער און דער ביגעסט, און ממילא קען ער רייטן אויף איהם, און דאס האב איך איהם געוואלט זאגן נאך פאר יום טוב, ווייל איך האב איהם געזאגט אז איך האב גערעדט, איך האב געהאט א אינטערוויו מיט איינעם, איך וועל נאך רעדן אסאך פון די אינטערוויו, איך קען עס נאר נישט אויף איין מינוט איבערזאגן. כ'ווייס אז ס'איז יעצט דא מורא'דיגע מעשה, ס'איז דא א פרוי וואס האט זיך צוקריגט מיט זיי, האט געהאט נישט קיין שלום בית מיט איר מאן און מ'האט זיך גע'גט און ס'איז דא דריי קינדער, איז יענער געווען שטערקער, מער מאר פאוערפול ביים רעבן און מ'האט צוגענומען די קינדער און מ'האט זי ארויסגעווארפן, איז זי געגאנגען מיט נאך א סקווערע בחור וואס יענער איז אויך נעבעך געווען אן ארויסגעווארפענער, ער הייסט ווייס, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון דארט, מ'האט אים קודם מטמא געווען נאכדעם ארויסגעווארפן. כ'ווייס נישט צו ס'איז יא געווען שומר מצוות, תורה ומצוות צו נישט, ס'אינטערעסירט מיך אפילו נישט, למעשה האט מען פון איר צוגענומען די קינדער, זי האט ארום געטוויטערט די גאנצע צייט מיט וואסערע פעין זי איז, ענד עט די ענד אף די דעי נאך דעם גאנצן ארום טוויטן אהער און אהין, שי קודנט טעיק די פעין, זי האט זיך גענומען דאס לעבן. שבת נאך שמחת תורה, ס'הייסט דעם געוועזענעם שבת, שבת בראשית, יעצט זענען געגאנגען אלע אירע פרענדס און זענען ארויס געפארן, סיי בחורים סיי מיידלעך, זי האבן געוואלט זיין ביי די לוויה. סקווער האט אפגעשטיפט די לוויה נאך א שעה און נאך א שעה, ס'האט זיך אנגעהויבן פון דריי נאכמיטאג, ס'האט זיך אריין געצויגן ביז פיר פארטאגס, פיר פארטאגס זענען אלע פרענדס צוגאנגען, נאכדעם הייסט עס האט מען געמאכט די לוויה. כ'וויל ענק זאגן, עטס ווייסט נישט וואסערע רשעות דאס איז, זיי שרייבן אלע אין די בלאגס. זיי שרייבן ס'איז געווען א מענטש וואס האט אמאל אין אוקלעהאמע געשאסן, איך ווייס, איז אריין אין א גרויסן שאפינג סענטער און געשאסן צענליגע מענטשן, זענען געקומען נאכדעם די פאליס, מ'האט אים צוגעדעקט מיט א ווייסע שמאטע, ער האט זיך אויך געשאסן, נאכדעם צוגעדעקט מיט א ווייסע שמאטע איז געקומען דארט איינער און געשריגן נאו! און מ'דארף אים פארשמוצן און אלעס, האבן די פאליס געזאגט געט אוט אוו היער אר וויל ארעסט יו, עווריבאדי געטס היז רעספעקט. יעדער באקומט זיין רעספעקט. נאכדעם ווען ס'איז געווען דארטן די לוויה האבן יעדער אויפגעהאנגען דארטן אזאלכע גאלדענע צלמים. ער איז געגאנגען אליין ער האט אראפגעריסן א צלם האט מען אים איינגעזעצט און געזאגט הי דיזערווס היז רעספעקט איי ער האט געשאסן? אויף דעם וואלט מען אים ווען געמאכט א משפט אדער אז ער איז געשטארבן קענסט אים גארנישט טוהן. ס'איז דא אמאל וואס די גאווערמענט נעמט מענטשן וואס האבן געהארגעט אסאך מענטשן זיי לייגן זיי אין א ספעשל בית הקברות נישט וועגן דעם ווייל זיי ווילן אים וויי טוהן, נאר זיי ווילן נישט מ'זאל אים אויפגראבן. אבער צו נעמען א מענטש נאכן טויט און מאכן פורים פון אלע זיינע פרענדס. סטאלין איז שוין געווען א בעסערע מענטש ווי דאס. סטאלין האט געוואוסט נאכן טויט קען מען שוין גארנישט טון. סטאלין האט אמאל געזאגט, זיין טאכטער האט אים געפרעגט דורך די אמעריקאנער סי איי עי, וואס וועט ער טון ווען ס'וועט זיך צאמפאלן די גאנצע לאנד? זאגט ער, איך קען עס פירן פערציג פופציג יאר און נאכדעם וועל איך זיין טויט. און וואס העסטו טון נאכדעם? זאגט ער, נאך מיין טויט, הו קעירס? מ'האט סטאלין געגעבן א געהעריגן בית הקברות, שפעטער האבן זיי אים אויפגעגראבן. האט מען אים ארויסגעגראבן פונעם רויטן סקווער, אבער צו נעמען א אידישע טאכטער און זי אזוי צו משוגע מאכן און זי נישט צו באגראבן, איך לייג יעצט ארויף אויף א טוויטער אויף א בלאג אז באמת האלט איך מ'האט זי קיינמאל נישט באגראבן אין סקווער, סקווער האט געווארט יעדער זאל אוועקגיין און האט מען זי געלייגט אדער אין א דאמפסטער אדער האט מען זי געטראגן אין א נאן סעקטעריען בית הקברות, איך האלט נישט אז סקווער וואלט גענומען אזא ווייבל. זיי שרייען דאך אז זי איז געווען א שיקסע און זי איז געווען א מאבד עצמו לדעת, וויאזוי האבן זיי מטמא געווען זייער בית הקברות לשיטתם צו נעמען אזא ווייבל? ס'איז א בלאף, ס'איז דארטן דא איר טאטע און איר פעטער וואס האט זי מאלעסטעט, איר פעטער האט מיט איר געהאט צו טון, און ממילא ער איז פון די נאנטע מענטשן אין סקווער נאך, ער געט געלט אויך, ער הייסט טאמבער, איז במילא מוז מען מאכן א שווייג, מען האט געמאכט אזא טריקי לוויה. און נאכדעם האט מען אים אינגאנצן ערגעץ דיסעפיערד. ס'איז געווען אמאל נעבעך א ביטערע אומגליק ביי כלל ישראל, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער איז שוין א שוכן עפר אסאך יארן, עפעס די מאפיא איז אים נאכגעלאפן א מעשה געבארגט געטון, בקיצור מ'האט געהאט אויף אים א לייף אינשורענס פאליסי און מ'האט אים באגראבן, מ'האט אים געשאסן און מ'האט אים באגראבן. מ'האט קאלעקטעד די געלט, ס'איז געווארן זייער פישי פאר די אינשורענס קאמפאני, זענען זיי געגאנגען אין קאורט, האט די דזשאדזש געזאגט, מ'האט אים געלייגט אין ארץ ישראל, די דזשאדזש געזאגט מ'זאל אויפגראבן דעם קבר. ענד געס וואט? ער געווען בבחינת משה רבינו און חס ושלום להבדל ולא ידע איש את קבורתו מ'האט אים נישט געטראפן אין קבר מ'האט נישט געטראפן קיין זכר פון ביינער פון גארנישט מ'האט אים אויפגעגראבן דריי פיר חדשים נאך זיין טויט סא ס'קען נישט זיין ס'איז נישט געווען קיין שום רימעינס בפרט נאך אין ארץ ישראל בלייבט לענגער רימעינס דא אין אמעריקע גיסט מען ארויף אויפן באקס די ערד און די באקס צופאלט ביפאר יו נאו איט ליגט אלעס אויפן נפטר ווערט ער שנעל אויפגעגעסן ארץ ישראל לייגט מען שטיינער. ס'איז דא א חלל דארט, ס'דויערט אסאך לענגער ביז דער מענטש צוגייט. עניוועי, אונז האמיר יעצט אויכעט א פרוי. די פרוי איז אויכעט ולא ידע איש את קבורתה. די אמעריקאנער עולם און די מאדערנער רעדן זיך איין אז מען האט זי דארט געלייגט. איך לייג יעצט ארויף א יוטוב ס'איז שקר מוחלט, איים ווילינג טו בעט דאלערס טו דאונאטס. דו געב מיר א לאָך פון א דאָנאָט און איך געב א מיליאן דאלער. זי ליגט נישט אין סקווער. מ'וועט שטעלן אפילו דארט א מצבה, איט דאזענט מין עניטינג. זי ליגט נישט אין סקווער. סקווער איז איין טאג קלוגער פון ענק אלע. און דאס רשעות, זאג ענק נאכאמאל. ס'איז געשטארבן אן עוכר ישראל, די גרעסטע רשע וואס אונז האמיר געקענט, ער האט געהייסן די צאר פון רוסלאנד. ער איז מגולגל געווארן און ער איז געווארן דוד טווערסקי ימח שמו וזכרו. ער האט אונטערגעברענגט טויזענטער משפחות, די גרעסטע רעיפ, די גרעסטע אבארשענס, די גרעסטע געבוירן קינדער, אן טאטעס אן מאמעס, בן הנדות, בת גויות, דאס גרעסטע, אלעס וואס טוט זיך אפ דאס איז אין סקווער, זיי זענען די ביגעסט פערסענט, כאטשיג זיי זענען אין כלל ישראל זיך די קלענסטע רעדל, זיי האבן צוויי טויזענט איינוואוינער, צו דריי טויזענט אפילו, הו קעירס, אלץ האט איין רשע געקענט אויפפירן, פארוואס? ווייל ער גייט נאך פונקטליך אין טשנאבלער דרך, איך וויל נישט זאגן, אויב דאס איז דער טשנאבלער דרך זעמער דאך איצט טאקע אויף צרות. כווייס באמת נישט, דיס האול טינג מעיקס נאו סענס עט אלל, און יעדער איז פארווייטאגט, זי האט געהאט אסאך פרענדס וואס האבן מיטגעהאלטן מיט איר, ס'איז אסאך גרושות וואס מ'האט אזוי צוגענומען קינדער, נארמאל קומען די קינדער פאר די מאמע, נארמאל, אויסער אז די מאמע איז נישט קעיפעבל צו הענדלען, יעצט קומען זיי אן מיט רעלידשען, זי איז נישט געווען קיין שיקסע אין די גאס, זי איז נאר נישט געווען א גלויביגע אינעם סקווערע שייגעץ, דעם סקווערער עבודה זרה, א שמוציגער הונט מיט מענטשן ארום אים. און יעדער לאזט זיך פון דעם משוגענעם רבותי מ'האט געמאכט א מרידה פאר גרעסערע רעבע מ'האט געמאכט פארן אמרי חיים א מרידה פאר קלענערע זאכן פאר לערנען עברית אין מיידל סקול דער מענטש האט אפגעפירט אלעמען דארט און יעדער לאזט זיך פון אים סאיז נישט צום גלייבן איך זאג ענק נאכאמאל סאיז אן אלט ווארט וואס איך האלט עס אין איין איבערזאגן סאיז מיין אייגן ווארט מענטשן זאגן עס שוין נאך פארוואס לייזט אונז נישט דער אייבערשטער אויס פון גלות? זייער פשוט, דער אייבערשטער זאגט אזוי, פון דעם גלות וואס איך האב דיך אריינגעשטעלט וועל איך דיך אויסלייזן, פון דעם גלות וואס דו האסט דיך אליין אריינגעשטעלט פון דעם וועל איך דיך נישט אויסלייזן, דאס דארפסטו דיך קודם אליין אויסלייזן, זיי האבן זיך אריינגעשטעלט אין דעם חסידיזמוס, און מען גלייבט אין דעם אזוי ממש קעגן די גאנצע תורה, און אפילו ווען ס'קאסט די אייגענע קינדער, מוסר זרעו למולך, אזוי ווי אין די צייט פון די גלחים מ'האט אוועק געגעבן די קינדער מען זאל זיי פארברענען, ס'איז דא אין דעם א מחלוקת אין די ראשונים צו מען האט זיי פארברענט צו נישט, דער רמבן זאגט קלאר מען האט זיי פארברענט, אנדערע האלטן מען איז נאר דורך געגאנגען פויקס און די גלחים האבן געקלאפט, נישט קיין חילוק, דער הויפט גלח האט יעצט געטאנצט הקפות אין ניו סקווער, דער רויטער שייגעץ געטאנצט, זיי זאגן ער טאנצט שקי שין ד'. ווער? שין דלת טאנצט? ווער איז אינטערעסירט אין דעם אלעם? ווי דער חינוך? קומען נעבעך דארט ווי איך בין איינגעשטאנען אויף יום טוב געקומען אזויפיל אפגעפארענע בחורים רבותי ס'איז נישט צום גלייבן פון אזא קליינע שטאט זאל זיין אזויפיל נושרים און יעדער לאזט עס צו מ'גייט נישט אריין צו דעם שייגעץ און זאגן ליסן עד כאן עטס זענט שטערקער פון אים חוץ פון דעם האבן זיי מיר פארציילט ער האט יעצט גרויסע צרות מיט די גאווערמענט די לויערס ווייסן זיך נישט אן עצה צו געבן מיט די אלע גניבה גזילות וואס דארט געגאנגען, וואס האט עטס געמיינט? דער אייבערשטער גייט עס צולאזן אייביג דער רשע זאל הערשן אויף כלל ישראל? ווער איז ער? ער האט בסך הכל געבויט א שטעטל פון אידיש געלט וואס זיין טאטע איז שולדיג געבליבן לאונס און מען האט עס אים מוחל געווען ווייל מען גייט מגדל זיין אידישע קינדער. אויף אזאלכע אויף אזא דור האט מען געדארפט מוחל זיין דאס געלט? מען האט געדארפט זיך אפשטעלן פארן קבר פון רבי יעקב יוסף און פאר מען האט אים באגראבן און זאגן רבי דו גייסט נישט אריין דא אין קבר ביז אזוי לאנג דו צאלסט נישט יעדן צוריק, דאס איז די שטאט ווי דו האסט אונז איינגערעדט אז דאס וועט ברענגען משיח און צו מ'עט מחנך זיין קינדער אויפן טשערנאבלער וועג צו אויפן סקווירא וועג, דאס איז געווען ר' מאטעלע טשערנאבלער און ר' נחום טשערנאבלער'ס דרך? זיי טוען דאך זיי האבן זיך דאך נישט גערוקט א כל שהוא. וואס מען האט גערעיפט מיידלעך אין טשערנאבל אויכעט? כ'האב געלערנט די גמרא כמה בתולות נבעלו בנהרדעא, כ'האב נישט געוואוסט אין טשערנאבל אויך געווען אזוי. ס'איז א פיינע מעשה, ר' נחום טשערנאבלער האט אמאל גענומען א קוויטל פון א חסיד, יענער האט געשריבן ער הייסט אזוי און אזוי וכל משפחתו, שרייבט ער וואו א בן א שפחה, זאגט ער ניין רעבע ס'איז משפחתו, זאגט ער ס'איז משפחתו און א שפחה אויך, קען זיין זיי האבן שוין דעמאלטס געטוהן די זאך, הו נאוס. אנבעליוועבל, עניוועי יענער האט תשובה געטוהן, ער האט מודה געווען פארן רעבע און ער האט תשובה געטוהן. אבער נעווערדעלעס, העי וועיט א מינוט, וואס גייט פאר דארט? און יעדער לאזט זיך, און מ'האט גענומען יעצט דאס ווייבל, מ'האט זי באגראבן, מ'האט געבעטן קיינער זאל נישט לאזן מ'זאל באגראבן דאס ווייבל ביז ווילאנג מ'מאכט נישט קיין טשעינדזש, זיי זענען קלוגער געווען, זיי האבן זי בכלל נישט באגראבן, ע ע ס'ליגט נאך אין א דאמפסטער ערגעץ, וואטשען צו די סקווער אן דעם גרויסן ניו סקווער סאניטעישאן וועט מען ערגעץ דאמפן. ס'איז אנבעליוועבל אין וואס א סאסייעטי אונז לעבן אין יער טווענטי. טורטין גאוינג אן פארטין. זאל מען לעבן אין אזא אונטערדריקעכץ? דאס איז דאך יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע. יעצט ווען דער אונטערדריקעכץ זאל צוגעהאלפן צו תורה און מצוות, אקעי הער איך. נישט נאר ס'העלפט נישט צו, ס'מאכט קאליע די גאנצע יוגנט, די חברה זיי קומען דארטן, איך טרעף זיך זייער אסאך מיט זיי. די וואס זיי גייען נאך מיט לאנגע פייעס און מיט אלעם גלייבן אין גארנישט און זיי רעדן צאם אויף דוד'לען, ווען איך זאל וויסן מען רעדט אויף מיר אזוי צאם ווי אויף אים, הערסט, וואלט איך מיך באהאלטן אין פאקיסטאן אין אין א הייל. זיי רעדן אויף צאם. אלע זיינע שמוץ. דער חורבן איז אז ס'האט שוין צוגעברענגט זיי רעדן שוין ליידער ליידער אויף א קדוש עליון אויף א הייליגן צדיק ווי ר' יאנקעוו יוסף. זיי רעדן שוין אויף אים אויך. און דאס גייט שוין אזוי אז ס'גייט גייט עס. אז ער טענה'ט, איבערגעגעבן א מענטש אן עוג, א שטעטל, זיך כאפט נישט קיין קענסער ביי די סיקסטי, און ער האט נעבעך האט געהאט יונגע קינדער, און ווי האט דוד'ל געלערנט? און עס איבערצוגעבן פארן עלטערן איידעם האט ער דאך נישט געוואלט, פאר מיט קראכמעס טראכמעס טריף, כפי איך זעה איז היינט אויך נישט קיין סאך בעסער, ער וואלט אויך צוגעלאזט אלעס ניס, זיין זון האט מיר געזאגט, רעדסט פון חיים משה צו חיים יאסל, ער האט מיר געזאגט מיין טאטע האט אלעס געוואוסט, ער האט נאר מורא געהאט ווייל ער האט געוואוינט אין סקווער, האט מורא געהאט מ'וועט אנצינדן זיין הויז, און ממילא ווען מען צינדט דען אן דיין טאטע. סאו זאל דען געווען וואלט ער געהאט אינשורענס? ס'איז אנבעליוועבל. ביסט אוועקגעלאפן און האסט גארנישט אויפגעטון. שוין, דאס איז די פרשה וואס ס'גייט פאר יעצט אין סקווער. יעצט האב איך ענק שוין געגעבן א שטיקל באריכט אויף וואס איז פארגעגאנגען, און ס'וועט נאך קומען מערטשעם די וואך. ס'איז זייער א העווי וואך. ס'איז אויך געווען היינט אין בארא האל אויף די סטעפס ס'איז געווען א געדערינג פון טאמסאן, כ'האב דארטן קיינעם נישט געזען דארט פון אונזערע חברה, און עס זעהט זיך אויס אז טשארלס היינס וועט יא לויפן, יעצט איז דא אין דעם צוויי שיטות, איך קען מיך נישט אויס, איך ווייס ס'איז פאלטיקס, ס'דא זיי האלטן אז ביז צום טאג וואס ער האט געדארפט איינגעבן אז ער לויפט נישט האט ער נאך נישט איינגעגעבן, ווייל ער האט דעמאלטס ערשט געזעהן אז ער האט פארלוירן מיט א גרויסע מארדזשין ביז ער האט זיך איבערגעטראכט האט געדוירט צייט, ס'איז דא וואס זיי זאגן ניין אז סאטמאר שטעלט אים צאם מיט דאס געלט מיט אלעם אבער ער זאגט אז ער גייט נישט קעמפעינען, אבער הער איך אז זיי האבן געמאכט א באדי פון הונדערטער עסקנים וואס מ'זאל ארומלויפן קעמפעינען פאר. זייער פיין, טוט'ס וואס עטס ווילטס. עטס האט אריין געפאמפט אין ברוך מרדכי דער חזן זאל קענען זיין אין די גאס אפאר מיליאן דאלער. ס'האט אים גארנישט געהאלפן. עטס האט אריין געפאמפט אין אלעמען ווי עטס האטס נאר געהאט שמוץ און זנות האט עטס אריין געפאמפט געלט און למעשה זענט עטס געבליבן מיט גארנישט. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז איך פארשטיי נישט פארוואס סקווער האט זיך געריסן צו כאפן דעם באדי. פארשטייט זיך אז איינער איז א מאבד עצמו לדעת לייגט מען אים צווישן די רשעים. זעהט אויס אז די גאנצע שטאט דארטן, די גאנצע בית החיים, מחוץ אפאר געציילטע, ר' יעקב יוסף, דער אלטער סקווערער רבי, דער שאפראנער רב און נאך אפאר, די איבעריגע זענען אלע רשעים ארורים. אזוי זעהט זיך אויס. בערגער, דער וואס איז געשטארבן אין תפיסה, און די אלע אנדערע, ס'איז, ס'איז אן אומגליק וואס דארט גייט פאר, איך ווייס באמת נישט, ס'וועט קומען יעצט די סדרה פון סדום און עמורה, זאל דער אייבערשטער געבן א קוק אן א סקווער, סקווער ביעט סדום מיט עמורה פי עלף. עניוועי, אזוי זעהט עס אויס, דאס האט דער ווילנער גאון נעבעך געוויינט אויף חסידות, וואס האט ער געוויינט, ער האט נישט געוויסט אז דער בעל שם איז אן ערליכער איד, ער האט נאר געוויסט ארגענייזד קריים, הייבט זיך אן ווען ס'איז דא א פאוערפול מען, איז ער אן ערליכער, טיילט ער צדקה, און טאמער נישט, הרג'ט ער אויס דאס גאנצע אידישקייט.
כ'האב אויך געוואלט זאגן אז מארגן גייט זיין די וואלן, די ראן-אפס פאר פובליק עדוואקעט, ביידע קאנדידאטן זענען פול מיט זימה זנות. איינער וויל מאכן אז מען זאל גאר, מענער און פרויען זאלן גאר, מוזן גיין אינעם זעלבן טוילעט, ס'זאל נישט זיין אפגעטיילט, אמאל איז געווען די סקולס אין אמעריקע אויך אפגעטיילט, פרעזידענט קענעדי האט דאס איינגעפירט אז מען זאל עס מאכן איין, דאס איז א חורבן, און יעצט גייט מען מאכן אז מען זאל גאר האבן איין טוילעט אויך שוין, סאו רבותי מארגן וועט זיין די ראנאף פאר פאבליק עדוואקעט, קיינער זאל נישט גיין וועלן, זייטס אלע געזונט, מען וועט נאך רעדן מער שוין.